אין דער משנה האט מען געלערנט נפלה לגינה, די בהמה איז אראפגעפאלן אין גארטן, ונהנית, זי האט געהאט הנאה, משלמת מה שנהנית, דארף מען באצאלן די הנאה, מען באצאלט נישט וויפיל דער שאדן איז געוועזן, נאר די הנאה. אמר רב, האט רב געזאגט, בנחבטה, דאס וואס שטייט אין דער משנה, אז מען באצאלט וויפיל זי האט הנאה געהאט, מיינט מען זי איז געווארן געקלאפט, ווען זי איז אראפגעפאלן אויף דער תבואה האט זי געמאכט איינזינקען די תבואה אין דער ערד, דאס האט זי געמאכט שאדן, און די בהמה האט געהאט הנאה וואס זי איז נישט געווארן געשלאגן פון דער ערד. ווען די בהמה זאל געווען פאלן אויף דער ערד, וואלט זי זיך שטארק צוקלאפט, אזוי יא אז זי געפאלן אויף דער תבואה האט זי זיך נישט אזויפיל צוקלאפט, איז די הנאה דארף מען באצאלן. פרעגט די גמרא אבל אכלה, אויב זי האט דארטן געגעסן תבואה ווי זי איז אריין געפאלן, אפילו מה שנהנית אינה משלמת, באצאלט זי נישט אפילו דאס וואס האט געהאט הנאה. ווי קאן אזוי יא זיין? לימא וועל מיר זאגן רב לטעמיה, רב גייט נאך זיין טעם, דאמר רב רב האט געזאגט הוה לה שלא תאכל, ער קאן טענה'ן זי האט נישט געדארפן עסן, אין גמרא איז פארהאנען ווען איינער ברענגט אריין זיינע פירות אין דעם חצר פון זיין חבר שלא ברשות, שטייט דארטן אז אויב די בהמה איז געווארן געשאדנט אין די פירות, זי האט זיך אויסגעגליטשט אין די פירות, צעבראכן א פוס, דארף דער בעל הפירות באצאלן. זאגט רב, די דין איז נאר געווארן גערעדט ווען זי האט זיך אויסגעגליטשט אין די פירות, אבער ווי וועט זיין אז די בהמה פון בעל החצר האט געגעסן צופיל והתריזה, ס'האט איר פארשאדט דער עסן, איז דער וואס האט אריין געברענגט די פירות איז פטור, ווייל ער קען זאגן הוה לה שלא תאכל, זי האט נישט געדארפן גיין ברענגען דעם מזיק אויף זיך, זי האט אויף זיך אליין במתכוין געברענגט א זאך וואס איז מזיק, דארף איך נישט באצאלן, איז דא אויך די זעלבע זאך, דער בעל הבהמה זאגט, דאס וואס זי איז דאך אראפגעפאלן איז דאך געווען א אונס, און וועגן דעם עסן וויל איך נישט באצאלן אפילו די הנאה, ווייל היה לה שלא תאכל, וואס האב איך געקאנט טון? איי וועט ער פרעגן, ווי איז דא דער חיוב פון שן ורגל אין דער תורה? די תורה איז מחייב שן, לאמיר אויך זאגן היה לה שלא תאכל. דער בעל הבית וועט טענה'ן, זאגט איך איך האב נישט געהייסן איר זאל עסן, דאך אנדער זאך, דארטן או איז דאך געווען א פשיעה וואס ער האט נישט געהיטן די בהמה, דארטן וואו ס'איז דא א פשיעה וואס ער האט נישט געהיטן די בהמה קען מען נישט זאגן היה לה שלא תאכל, אבער דא או ווייל מיט דעם אראפפאלן איז דאך געווען א אונס, דא איז דאך נישטא קיין חסרון אין די שמירה, זאגן מיר היה לה שלא תאכל, זאגט די גמרא ניין, אמרי איך וועל דיר זאגן הכי השתא עס איז נישט גלייך צו דארטן, אימור דאמר רב התם ווען האט דארט רב געזאגט היה לה שלא תאכל, היכא דאיתזקא היא אז די בהמה איז געווארן געניזיקט, דמצי אמר ליה מריה דפירי, דעמאלט קאן זאגן דער בעל הבית פון די פירות, לא משלמנא, איך וועל נישט באצאלן, היה לה שלא תאכל, זי האט נישט געדארפן עסן, זאל ברענגען אויף זיך א זאך וואס די זאך איז איר מזיק. אבער לאזוקי היא אחריני, דא וואו די בהמה האט געמאכט שאדן אנדערע דפטירה לשלומי אז זאל נישט דארפן באצאלן אפילו די הנאה וואס זי האט געהאט מי אמר האט דען דאס רב געזאגט? ס'איז דאך א זיכערע זאך אז אויב אכלה דארף מען באצאלן די הנאה, אלא זאגט די גמרא לא מיבעיא קאמר דאס דארף מען נישט זאגן. אויב אכלה איז מיר א פשיטה, איז מיר א זיכערע זאך אז מען דארף באצאלן וואס די הנאה געוועזן. לא מיבעיא אכלה דמשלמת מה שנהנית, כאטש ס'איז נישט געווען קיין פשיעה ביי דעם היטן, אבער דאך זי האט הנאה געהאט דארף מען דאס זיכער באצאלן. אבל נחבטה דארטן או וואו ס'איז ביי די שעת דעם פאלן. האט זיך איינגעקלאפט די תבואה אין דעריבער פאר דעם אליין איז דאך געווען א אונס, איינער וואלט דאך געוואלט מיינען מבריח ארי מנכסי חברו הוא אז דער בעל השדה ער האט געראטעוועט די בהמה פון א שאדן וואס איז נישט געווארן צוקלאפט אין דער ערד און ער האט געמאכט מיט דעם ממון א מצוה דאס איז א ענין פון מבריח ארי מנכסי חברו, ווען איינער מאכט אוועקלויפן אן ארי מנכסי חברו קען ער נישט פארלאנגען מען זאל אים פאר דעם באצאלן, און מה שנהנית נמי לא משלם, וואלט איך געוואלט מיינען בנחבטה, די הנאה וואס די בהמה האט זיך נישט צוקלאפט אויף דער ערד זאל מען נישט באצאלן. קא משמע לן דערציילט מיר רב אז דאס וואס איז דא הנאה וואס איז נישט געווארן געקלאפט אויף דער ערד ווייל זי איז געפאלן אויף תבואה, די הנאה דארף מען באצאלן. פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, אפשר איז ער טאקע פטור בנחבטה, לאמער זאגן ס'האט א דין פון מבריח ארי', ענטפערט די גמרא עס איז נישט גלייך,

תוספות פרעגט דא, מיר טרעפן דאך אז דער דין פון מבריח ארי מנכסי חברו, וואס מ'איז פטור צו באצאלן איז אפילו מ'האט שאדן, די גמרא זאגט אז איינער באצאלט א חוב פון זיין חבר, ווערט ער גערעכנט מבריח ארי, ער איז אים מציל פון א שאדן, זעט מען דאך אז מבריח ארי גייט אן אפילו דארטן ווי ער האט

ווייל ס'איז דאך מדעתו. דא אבער ביי אונז איז עס שלא מדעתו. אפילו איך זאל לערנען מבריח ארי מנכסי חברו איז אפילו שלא מדעתו. נאר דער חבר צווינגט אים אז ער זאל מבריח זיין ארי. איז דאך דא איז דאס גערעדט געווארן אויב ס'איז שלא מדעתו ווען דער מבריח האט נישט קיין שאדן. אבער דא או האט ער דאך שאדן, איז דא דא ביידע זאכן, איז ס'שלא מדעתו, און אויך אית ליה פסידא, דעמאלט הייסט עס נישט קיין מבריח ארי', אבער מדעתו, ער וויל מבריח זיין, אפילו דארטן מ'האט שאדן, איז מען מבריח ארי' און ער איז פטור צו באצאלן, אדער שלא מדעתו און ער האט נישט קיין שאדן, ווערט אויך גערעכנט מבריח ארי', וואס איז דער אויפטו? ער האט נישט קיין שאדן אז ס'איז מבריח ארי', וואס דארף ער אים נישט באצאלן? ער דארף אים נישט באצאלן דעם שכר פון דער ארבעט. קומט אויס לויט דעם תוספות אז שטענדיג איז מבריח ארי', אפילו דארטן וואו ס'איז דא שאדן, און אפילו דארטן וואו ס'איז שלא מדעתו, ער האט אים געצווינגען, הייסט דאס אויכעט מבריח ארי? נאר דעמאלט ווען ס'איז ביידע זאכן צוזאמען, ס'איז שלא מדעתו און אית ליה פסידא, דארטן איז נישט מבריח ארי. רשי. פרעגט די גמרא היכי נפל? אין דער משנה האט מען געלערנט נפלה לגינה. וועלכע סיבה איז אריינגעפאלן? רב כהנא אמר, שהוחלקה במימי רגליה, זי האט זיך אויסגעגליטשט אין די מי רגליים פון רשות הרבים, איז אריינגעפאלן אין דעם גארטן, דאס איז א אונס וואס דער בעל הבית האט נישט געדארפן איינפאלן. רבא אמר, רבא זאגט, שדחפתה חברתה, אז זענען געגאנגען צוזאמען עטליכע בהמות, און איינע האט א שטויס געטאן די אנדערע, דאס הייסט א אונס. מאן דאמר שדחפתה חברתה, רבא וואס ער לערנט אז דער אונס איז וואס די חברתה האט איר אראפגעשטויסן. כל שכן איז אוודאי און אוודאי שהוחלקה במימי רגליה איז אוודאי און אוודאי דארט א אונס. און ער באצאלט נאר מה שנהנית. מאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה, דער וועלכער לערנט אז די סיבה פון פאלן איז געווען זי האט זיך אויסגעגליטשט אין מימי רגליה, דאס איז נאר איז א אונס. אבל דחפתה חברתה, דארטן ווי די חברתה האט איר א שטויס געטאן איז אריינגעפאלן, פשעה, דעמאלט הייסט עס נישט קיין אונס נאר סאיז פשיעה, ומשלמת מה שהזיקה, מדארף באצאלן וויפיל די שאדן איז געוועזן, דאמר ליה די בעל הגינה זאגט צו דעם בעל הבהמות, איבעי לך עבורי חדא חדא, דו ווייסט דאך אז די בהמות קענען זיך שטויסן, האסטו זיי געדארפן דורכפירן נישט צוזאמען, דו האסט זיי געדארפן דורכפירן איינציקווייז, און ממילא אז מען האט זיי דורכגעפירט צוזאמען רופט זיך דאס אן א פשיעה, דעריבער וועט מען דארפן באצאלן מה שהזיקה. אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אין דער משנה אז מען באצאלט נאר וויפיל מען האט הנאה געהאט, אבער מען באצאלט נישט פאר דעם גאנצן שאדן, אלא באותה ערוגה, נאר דאס וואס האט געגעסן אין דער ערוגה, אין דעם שטיקל וואו עס איז געפאלן, דארט באצאלט מען מה שנהנית ווייל ביי די עצם נפילה איז עס דאך א אונס, זאגן מיר אז אויף די אכילה איז מען אויך א אונס, אז זי האט געזען תבואה לעבן זיך קען זי זיך נישט איינהאלטן, דעריבער איז אויף דער ערוגה א אונס. אבל מערוגה לערוגה, זי איז געגאנגען פון איין ערוגה צו דער אנדער ערוגה און זי האט געמאכט שאדן, זי האט געגעסן דער אנדער ערוגה אויכעט. משלמת מה שהזיקה, דארף מען באצאלן מה שהזיקה, ווייל דארטן הייסט ער שוין א פושע, ער האט איר דארטן אפגעהאלטן, אבער אין דער ערוגה הייסט ער א אונס. די שיטה זאגט מערוגה לערוגה לאו דווקא, אמאל אפילו באותה ערוגה, אויב ס'איז א גרויסע ערוגה וואס האט זיך געזאמט אסאך צייט מיטן עסן איז ער אויך א פושע. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אפילו מערוגה לערוגה, אפילו זי איז געגאנגען פון איין ערוגה צו דער אנדערע ערוגה, אפילו כל היום כולו. אפילו זי איז דארט געווען א גאנצן טאג, ווייל ער האט נישט פושע געווען מיט די נפילה, וועגן דעם וואס זי זאמט זיך דארט איז ער נישט מחויב נאר מה שנהנית, און ווי די שיטה איז מסביר, איך מוז דאך זאגן וואס רב כהנא זאגט מערוגה לערוגה חייב, מיינט מען דאך אז די בעלי בתים ווייסן ווייל אויב זאל נישט וויסן פארוואס בין איך מחייב די בעלי בתים? ס'איז דאך א אונס, מוז איך זאגן עס רעדט זיך זיי ווייסן דאך, לויט רבי יוחנן איז מען פטור כאטש די בעלי בתים ווייסן, ווייל מן השמים קנסוהו דעם בעל הגינה, די מאירי וויל זאגן ווייל ער דארף נישט אריינגיין דער בעל הבהמה אין א פרעמדע גארטן ארויסצונעמען זיין בהמה, נאר בעל הגינה דארף עס ארויסנעמען. און דעריבער לערנט רבי יוחנן אפילו מערוגה לערוגה, אפילו כל היום כולו זי האט געמאכט שאדן באצאלט מען מה שנהנית, עד שתצא ביז זי וועט ארויסגיין פון דארטן, ותחזור און זי וועט צוריק גיין לדעת וואס די בעל הבית וועט וויסן דעמאלט דארף מען שוין באצאלן מה שהזיקה. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לא תימא זאלסט נישט זאגן עד שתצא, זאל ארויסגיין די בהמה, ותחזור און זאל צוריקגיין, לדעת, אז ביידע זאכן דארף זיין לדעת, אז ער דארף וויסן די בעל הבית איז ארויסגעגאנגען, און ער ווייסט אויכעט אז ער גייט צוריק, פארוואס ווייסט ער אז ער גייט צוריק? ווייל ער האט איר נישט געהיטן. נישט אזוי מיינט מען. דער לדעת גייט נאר ארויף אויף דעם שתצא אלא כיוון שיצאה לדעת, אזוי ווי דער בעל הבית ווייס ס'איז ארויסגעגאנגען אף על פי שחזרה שלא לדעת, זי איז צוריק אריינגעגאנגען, דער בעל הבית האט נישט געוואוסט ער האט איר געהיטן מיט דער שמירה וואס איז גענוג צו היטן צאן, מיר האבן דאך געלערנט אין אנפאנג פרק אז צאן איז גענוג צו היטן בשמירה פחותה, אויב מ'האט געהיטן בשמירה פחותה איז מען פטור, און דא אפילו ער האט געהיטן בשמירה פחותה דאך איז ער חייב. מאי טעמא, פארוואס איז ער דא חייב? ס'איז דאך שטענדיג גענוג בצאן שמירה פחותה. דאמר ליה דער בעל הגינה זאגט צו אים, כיוון דילפא ווייל די בהמה איז דאך געוואוינט אריינצוקומען צו מיר אין גארטן, כל אימת דמשתמטא להתם רהטא, ווען זי וועט זיך אוועקשלעפן פון דיר וועט זי דארט לויפן. דעריבער איז דא נישט גענוג בשמירה פחותה. רשי. אין דער משנה האט מען געלערנט ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה. אויב די בהמה איז אראפגעגאנגען כדרכה, ווי דער סדר איז, און זי האט מזיק געווען, משלמת מה שהזיקה. איז פריער דארטן נ"ז עמוד ב' דער לעצטער תוספות לערנט אין דעם פשט אז דאס וואס שטייט ירדה איז לאו דווקא ירדה באצאלט מען מה שהזיקה, דער זעלבער דין אויב נפלה באצאלט מען אויך מה שהזיקה ווייל זי קען דאך אראפ גיין, אין דעם פאל וואו זי קען אראפ גיין איז אפילו נפלה דארף מען אויך באצאלן מה שהזיקה, ווייל ס'איז תחילתו בפשיעה לגבי ירידה, וסופו באונס לגבי נפילה. איז לויט דעם מאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, וועט ער זיין מחויב אין אזיין פאל אפילו אויף נפילה אויכעט. בעי רבי ירמיה, האט רבי ירמיה געפרעגט א שאלה, ירדה כדרכה, זי איז אראפגעגאנגען כדרכה, והזיקה במי לידה, זי האט דארט געבוירן די בהמה, און מיט די מי לידה האט זי מזיק געווען, מהו דער דין? אליבא דמאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, דער וועלכער לערנט אז אין אנפאנג איז געווען א פשיעה אין דעם היטן, און דער סוף איז געשען דער נזק דורך א אונס איז מען חייב, לא תיבעי לך איז דא נישט קיין שאלה איז מען דא זיכער חייב, ווייל דא איז דאך געוועזן תחילתו בפשיעה, און די לידה האט ער געדארפט מיר היטן זאל נישט דארט אריין גיין, און כאטש ס'איז סופו באונס כ'האט נישט געוויסט זי וועט געבוירן אבער דאך איז ער דאך חייב, כי תיבעי לך ווען איז די שאלה?

רשי, אין דער משנה האבן מיר געלערנט כיצד משלמת מה שהזיקה, שטייט אין דער משנה אז מען טוט עס נישט אפשאצן וויפיל דאס איז געווען דער שאדן, נאר מען שאצט עס אפ צוזאמען מיט דעם פעלד. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואנען ווייס איך אז מען טוט עס אפשאצן צוזאמען דורכ'ן פעלד? אמר רב מתנה, דאמר קרא שטייט אין פסוק ובער בשדה אחר, מלמד, די בשדה אחר טוט מען לערנען, ששמין על גב שדה אחר, איך טוה ניט אפשאצן וויפיל דער שאדן דיע שטיקל אליין איז, נאר איך שאץ אפ די פעלד, וויפיל איז ווערט געווען די פעלד פאר דעם שאדן, און וויפיל ס'איז ווערט נאך דעם שאדן, און דעם דיפערענץ דארף ער באצאלן. פרעגט די גמרא, האי ובער בשדה אחר מבעי ליה, איך דארף דאך האבן דעם בשדה אחר לאפוקי רשות הרבים, אז שן ורגל איז נישט מחויב פון רשות הרבים, טא ווי קען איך אפלערנען פון דעם דיע דרשה ששמין על גב שדה אחר? ענטפערט די גמרא, אם כן, אויב דער פסוק גייט מיר דערציילן דעם דין לאפוקי רשות הרבים, לכתוב רחמנא זאל מיר די תורה זאגן ובער בשדה חבירו, דער עיקר וויל דאך מיר די תורה זאגן אז מ'איז מחויב נאר ברשות הניזק, זאל שטיין ובער בשדה חבירו. אי נמי, אדער אז ער וויל מיר זאגן אחר, זאל מיר שטיין שדה אחר אן א בית, מאי בשדה אחר, וואס שטייט מיר דא אין פסוק בשדה אחר, ששמין על גב שדה אחר, דער פסוק גייט מיר זאגן וויאזוי שאצט מען עס אפ בשדה אחר, דורך א אנדער פעלד, ניט מען שאצט אפ וויפיל דאס שטיקל וואס מען האט געמאכט שאדן איז ווערט, נאר מען שאצט עס אפ דורך א אנדער פעלד.

אז שן ורגל ברשות הרבים איז פטור, ענטפערט די גמרא, אם כן, אויב כ'וועל זאגן אז דער פסוק גייט מיר נאר דערציילן דעם דין ששמין על גב שדה אחר, לכתביה רחמנא גבי תשלומין, זאל דער בשדה אחר שטיין דא וואו עס רעדט זיך פון די באצאלן, אין פסוק זאל מיר זאגן מיטב שדהו און מיטב כרמו ישלם, און ווי אזוי זאל איך עס אפשאצן די תשלומים? בשדה אחר, דעמאלט וועל איך זאגן אז דער פסוק גייט מיר נאר דערציילן דעם דין אז שמין אותו על גב שדה אחר, און פטר'ן רשות הרבים וועל איך דעמאלט נישט פטר'ן. למה לי דכתביה רחמנא גבי ובער? פארוואס ווערט דערמאנט די בשדה אחר לעבן בער, לעבן דעם ווארט וואס ווערט דערמאנט די נזק? שמע מינה תרתי, איז א ראיה פון דעם פסוק ביידע זאכן, אז רשות הרבים איז פטור, און שמין אותו על גב שדה אחר. כ'קען נישט זאגן דער פסוק גייט מיר נאר דערציילן לאפוקי רשות הרבים, אויב אזוי דארף מען שטיין ובער בשדה חברו. אדער עס דארף מען שטיין ובער שדה אחר אן א בית. כ'קען נישט זאגן אז דער פסוק גייט מיר נאר דערציילן דעם דין שמין על גב שדה אחר, דעמאלט האט מען געדארפן שטיין די בשדה אחר.

זי האט זיך אויסגעגליטשט פון רשות הרבים צו דעם גארטן מיט מימי רגליה, דאונסא דלא סלקא דעתך היא, ס'איז א אונס, ס'איז נישט איינגעפאלן דעם בעל הבית די זאך אז אזוי וועט זי אראפפאלן. לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אין דער משנה, דמה שנהנית היא דמשלמת, מען באצאלט נאר וויפיל די הנאה געווען ולא מה שהזיקה, אלא נאר שאכלה מיד באותה ערוגה שנפלה שם, זי האָט גלײַך געגעסן דאָ, װוּ זי איז אַראָפּגעפֿאַלן. כּיװן דאַנוסה היא בנפֿילה. מיט דעם אַראָפּפֿאַלן איז דאָך אַ אונס. אַנוסה נמי באַכילה, ס'איז אַ אונס מיט דעם עסן. דכּיװן דחזיא לתבֿואה תּותה, זי האָט געזען אונטער זיך תּבֿואה. לא מוקמה אַנפֿשה, קאָן זי זיך נישט אײַנהאַלטן, רוף איך עס אָן בײַ דער אַכילה אױכעט, אונס. אַבֿל הלכה מערוגה לערוגה ואָכלה, זי איז גאַנגען פֿון אײן ערוגה צו דער אַנדערער, זי האָט געגעסן משלמת מה שהזיקה. יעצט לערנט רב פפא פשט אין רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט געזאגט עד שתצא ותחזור לדעת, לויט אים איז דאס נישט טייטשן עד שתצא לדעת, שידעו בעלים שיצתה, די בעלים מוז וויסן זי איז ארויס, און אויכעט ותחזור לדעת, שלא נעל בפניה כראוי, מען מיינט ער ווייסט זי וועט צוריק גיין, ווייל ער האט נישט פארשלאסן ווי עס דארף צו זיין, אלא כיוון שיצתה לדעת שידע ביציאתה, מען ווייס זי איז ארויס געגאנגען, אף על פי שחזרה שלא לדעת, דאס הייסט מען האט טאקע איר פארשלאסן כראוי, דאך איז מען חייב, דהשתא לא סגי לה בשמירה פחותה, יעצט איז נישט גענוג א שמירה פחותה, דאמר ליה דער בעל הגינה זאגט כיון דילפא אז ס'איז איינגעוואוינט ווייסטו זי וועט אוועקלויפן תחילתו בפשיעה, בלאו לידה אן לידה הוה ליה לשומרה דארף ער היטן שלא תכנס ותאכל אז זאל נישט אריינגיין דארטן עסן, וסופו באונס לא ידע ער האט נישט געוויסט שתלד אז זי וועט געבוירן לאסתמורי בגווה, להשמר, צו ווערן געהיטן און להזהר בה, צו זיין געווארנט אין איר. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף נח, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט רחמנא. פרעגט די גמרא, היכי שיימינן? אין דער משנה האבן מיר געלערנט, שמין בית סאה באותה שדה, כמה היתה יפה וכמה היא יפה, ווי אזוי טוט מען אפשאצן דעם בית סאה? אמר רבי יוסי בר חנינא, סאה בשישים סאין, מען שאצט אפ איין סאה אין זעכציק סאה, רש"י איז מסביר, נישט מען מיינט אז מען טוט אפשאצן איין בית סאה אליין וויפיל ס'איז ווערט, ווייל דעמאלט וואלט מען געדארפן אסאך באצאלן, ווייל א פעלד וואס איז נאר גרויס א בית סאה פופציק אמות די לענג פופציק אמות די ברייט, דאס ווערט פארקויפט זייער טייער, ווייל א קליינע שטיקל פעלד איז נישט דא אזוי בעלנים ווער זאל עס קויפן, נאר א ארעמאן וואס ער האט נישט גענוג געלט צו קויפן א גרויסע פעלד קויפט ער די קליינע, און ער באצאלט פאר דעם מער אווי די ווערט פון דעם איז, דעריבער וועט דאך דער מזיק דארפן אסאך באצאלן. און די קרחת וואס איז געווארן אויסגעפליקט אן ערוגה פון א קב אדער קביים, זעהט זיך עס דא א רעה, ווייל אין א גאנצן בית סאה איז דאך פארהאנען וויפיל? זעקס קבין, טוט מען נישט אזוי אפשאצן, נאר מען טוט אפשאצן ווען איינער קויפט א פעלד פון זעכציג סאה. וויפיל איז רעכנט מען פאר איין סאה? למשל פאר זעכציג סאה רעכנט מען פאר איין סאה אכציג שקלים, ווייס איך יעצט אז איין סאה איז ווערד אכציג שקלים, ווען איך זאל גיין אפשאצן ווען איך גיי קויפן איין סאה, וואס דאס איז נישט אזוי שכיח צו קריגן צו קויפן צאלט מען פאר דעם איינציגן סאה הונדערט צוואַנציק שקלים, נאר אויב מען קויפט צוזאמען זעכציק, דעמאלט צאלט מען אַכציק שקלים פאר יעדן סאה. אז כ'האב אזוי אפגעשאצט, ווייס איך שוין אז א סאה איז אַכציק שקלים, און דא איז געווען דער שאדן א פערטל סאה דארף מען באצאלן צוואנציג שקלים, ווען איך זאל גיין אפשאצן איין סאה וויפיל ס'איז ווערט, איז דאך איין סאה הונדערט צוואַנציק, איז א פערטל וואלט געווען דרייסיג. אבער יעצט דא איך טו עס אפשאצן וויפיל צאלט זיך פאר איין סאה ווען איך קויף זעכציג, מאכט עס אויס נאר אכציג איין סאה. איי פארוואס פרעגט דער רשי ווערט דא דערמאנט בית סאה? זאל איך גיין אפשאצן ווען איך קויף זעכציג סאה און עס פעלט נישט די ערוגה, און וויפיל עס קאסט יעצט עס פעלט די ערוגה, זאגט דער רשי דעמאלט וואלט ער גארנישט נישט באצאלט, ווייל דאס וואס פעלט איין ערוגה אין א פעלד פון זעכציג סאה ווערט עס נישט גערעכנט פאר קיין שאדן. אזוי לערנט רבי יוסי בר חנינא. רבי ינאי אמר, רבי ינאי זאגט, איך טו אפשאצן בששים, אבער נישט ווי רבי יוסי האט געזאגט וויפיל ס'איז ווערד זעכציג סאה, נאר ער זאגט אין דרייסיג סאה. תרקב, איך טו אויסרעכענען וויפיל קאסט א תרקב, בשישים תרקבים אין זעכציק תרקבים. תרקב איז א צוזאמענשטעל פון צוויי ווערטער, תרי, צוויי, קב, און א קב, דאס איז א האלבע סאה. אין א סאה איז פארהאנען זעקס קבין, און תרקב א האלבע סאה. ער לערנט אז מען טוט אפשאצן א פעלד וואס די פעלד איז גרויס דרייסיג סאה, דעמאלט קען איך שוין וויסן וויפיל מאכט אויס א האלבע סאה. פארוואס קריגט ער אויף ר' יוסי בר חנינא? די זאך איז אזוי, מיר וועלן געבן א משל. א פעלד וואס די פעלד איז גרויס הונדערט סאה, די פעלד איז פאר דעם מענטש וואס ער זוכט צו קויפן א גרויסע פעלד וועט עס קויפן וועט ער באצאלן פאר דעם הונדערט שקלים פער איין סאה די זעלבע זאך א פעלד וואס די פעלד איז נישט מער אווי דרײַסיק סאה איז אויך דא אויף דעם בעלנים פאר א בינוני דער וואס איז נישט קיין עושר, ער קויפט א פעלד וואס די פעלד איז דרייסיג סאה, דרייסיג סאה דאס איז א כור, און ער וועט אויך באצאלן פאר די דרייסיג סאה לויט דעם חשבון הונדערט שקלים פער איין סאה. א ארעמאן ווען ער גייט זוכן צו קויפן נאר איין סאה, ער וועט שוין באצאלן הונדערט צוואַנציק שקלים פאר דעם איינציגן סאה. יעצט לאמיר זען אז די פעלד האט זעכציק סאה, פאר דעם מענטש וואס האט אסאך פעלדער איז דאס נישט גוט, ס'איז פאר אים צו קליין, פאר דעם בינוני איז דאס צו גרויס ווייל א בינוני קויפט נאר דרײַסיק סאה דעריבער אז איך וועל אפשאצן מיט זעכציק סאה אין זעכציק סאה מאכט נישט אויס איין סאה מער ווי אַכציק שקלים וועט דאך דער ניזק האבן שאדן דעריבער זאגט רבי ינאי אז מען טוט אפשאצן די זעלבע זאך ווי רב יוסי זאגט, נאר מען טוט נישט אפשאצן אין זעכציג סאה, נאר אין דרייסיג סאה. חזקי' אמר, חזקי' זאגט, קלח בשישים קלחים, ער זאגט שטענדיג קלח, איין ווארצל געמאכט שאדן, שאצט מען עס אפ בשישים קלחים, אין זעכציג ווארצלען, וויפיל איז דער פרייז ווען איינער קויפט אפ זעכציג, צו ווען איינער קויפט אפ נאר ניין און פופציג? איך טוה ניט אפשאצן איין קלח אליין, דעמאלט וועט דאך דער מזיק דארפן אסאך באצאלן, די תורה זאגט דאך ובער בשדה אחר, נאר איך טוה עס אפשאצן אין זעכציג מאל אזויפיל, איז לויט אים נאך שטענדיג. שאץ איך אפ, לויט דעם וויפיל די שאדן איז געווען, שאץ איך אפ זעכציק מאל אזויפיל. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, אכלה קב, די בהמה האט אויפגעגעסן איין קב, או קביים, אין אומרים זאגט מען ניט תשלם דמיהם, מען זאל באצאלן די געלט, וויפיל מען פארקויפט אויפן מארק א קב אדער קביים,

אלע לערנען דאך אז מען שאצט נישט אפ דיע שטיקל פעלד אליין. ענטפערט די גמרא, לא ניין, בשישים, ער מיינט צו זאגן רואין אותה כאילו ערוגה קטנה, און משערים אותה, און מען טוט עס אפשאצן בשישים, און יעדער איינער לויט ווי ער האלט די שישים, לויט רב יוסי מיט שישים סאה, לויט רב ינאי'ן, דאס וואס שטייט בשישים מיינט מען אין דרייסיג סאה לויט חזקיה'ן אין דרייסיג מאל אזוי פיל פון דעם וואס דער שאדן איז געוועזן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין שמין קב מען שאצט נישט אפ איין קב מפני שמשביחו. ווייל ס'איז פאר אים גוט, די גמרא וועט באלד מפרש זיין וואס עס הייסט ולא בית כור מפני שפוגמו, ווייל דאס טוט אים פוגם זיין, פרעגט די גמרא מאי קאמר וואס איז דער פשט פון דעם? אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, אין שמין קב בשישים קבין, מ'שאצט נישט אפ איין קב, אויב זי האט אויפגעגעסן איין קב שאצט מען עס נישט אפ מיט שישים קבין, דאס הייסט וועל איך עס אפשאצן אין צען סאה, מפני שמשביח מזיק, דער מזיק וועט פארדינען פון דעם, א פעלד פון צען סאה, א בינוני קויפט עס נישט ווייל ס'איז פאר אים צו קליין. פאר דעם ארעמאן איז דאס צו גרויס, און אוואדע און אוואדע פאר א עושר טויג עס נישט, און אויכעט א קב אין זעכציק קבים איז נישט אזוי קענטיג די קרחת וואס ס'האט אויסגעפליקט וועט דאך אויסקומען משביח מזיק, דער מזיק דארף נישט קיין סאך צאלן, ולא כור בשישים כורין גייען אפשאצן א כור אין שישים כורים? אויב מ'האט אויפגעגעסן א כור זאל איך גיין אפשאצן מיט זעכציג כורים? דעמאלט ווערט דאך די פעלד טייער, ווייל שישים כורים איז דאך גוט די פעלד פאר א עושר, מפני שפוגם מזיק, ווייל דער מענטש, וועלכער וויל קויפן א גרויסע פעלד, ווען ער טרעפט א פעלד פון זעכציג כורים, צאלט ער מערער ווי די ווערט איז, און נאך א זאך, די קרחת וואס איז אויסגעפליקט איין כור זעהט זיך זייער אן. נאר וויאזוי דען טוה איך אפשאצן? איך טוה אפשאצן יעדן סאה אין שישים. מתקיף לה רב הונא בר מנוח, האט רב הונא בר מנוח געפרעגט א קשיא, הא ולא בית כור, פארוואס ווערט דא דערמאנט ולא בית כור, ולא כור מיבעי ליה, אזוי ווי ס'איז פריער געשטאנען אין שמין קב און עס שטייט נישט אין שמין בית קב, דארף דא אויך שטיין ולא כור, נישט ולא בית כור. אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא, הכי קתני, דער פשט איז אזוי, אין שמין קב בפני עצמו, מען טוט ניט אפשאצן א קב אליין, מפני שמשביח ניזק, כ'וועל באצאלן דעם ניזק אסאך. ולא קב בבית כור, כ'טוה ניט אפשאצן איין קב אין א בית כור, אין א בית כור איז דאך פארהאן א דרייסיג סאה, אין א סאה זעקס קבין, אפשאצן איינס אין הונדערט אכציג מאל אזויפיל, מפני שפוגם ניזק, דער ניזק וועט נישט אסאך באקומען. אלא בשישים, איך טו דאס אפשאצן אין זעכציג מאל אזויפיל, איין סאה בשישים סאה. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא, דער מענטש, דקץ קשבא מחבריה, ער האט אפגעהאקט

זעהט אויס אז דער ריש גלותא האט נאך נישט געהאט געפסקנט קיין דין, אז זאל געווען פסקנ'ען דעם דין וואלט שוין ר' נחמן נישט געווען געפסקנט, אמר ליה האט ר' נחמן געזאגט בשישים, מ'שאצט אפ וויפיל א מענטש באצאלט פאר זעכציג דקלים, און וויפיל ער באצאלט פאר ניין און פופציג דקלים, אמר ליה רבא האט רבא געפרעגט ר' נחמנ'ען, אם אמרו בנזקי ממונו, אויב די חכמים האבן געזאגט אז מען שאצט נישט אפ נאר די זאך, נאר מען שאצט עס אפ בשישים בנזקי ממונו, דעמאלט ווען זיין געלט האט מזיק געווען, יאמרו זאל מען זאגן בנזקי גופו, דעמאלט ווען זיין גוף האט מזיק געווען, וואס ער אליין בידיים האט אפגעהאקט דעם דקל, דעמאלט טרעפט מען ניט בשישים, דעמאלט איז דער ריש גלותא גערעכט, דעמאלט דארף מען באצאלן וויפיל דאס איז ווערט. אמר ליה אביי לרבא, האט אביי געפרעגט רבא'ן, בנזקי גופו, מאי דעתיך, פארוואס מיינסט דו אז בנזקי גופו טוט מען ניט אפשאצן בשישים?

רואין אותו טוט מען דאס זעהן מען טוט עס אפשאצן כמה היתה יפה קודם לכן וויפיל ס'איז ווערט געווען דער כרם פאר דעם שאדן וכמה יפה לאחר מכאן וויפיל ס'איז ווערט שפעטער ואילו בשישים לא קתני און עס ווערט נישט דערמאנט בשישים דעריבער ווילסטו פון דעם מדייק זיין אז ביי נזקי גופו טוט מען ניט אפשאצן בשישים, נאר מען שאצט אפ די זאך אליין. אטו דען גבי בהמתו נמי מי לא תניא כי האי גוונא, דארט ביי נזקי ממונו, ווען די בהמה האט מזיק געווען, שטייט אויך דערמאנט דאס זעלבע לשון, און עס ווערט נישט דערמאנט בשישים. און דו ביסט דאך מודה אז ביי נזקי ממונו טוט מען אפשאצן בשישים, איז די זעלבע זאך ביי נזקי גופו, כאטש עס ווערט נישט דערמאנט בששים, אבער מען מיינט אויכעט אז מען שאצט עס אפ בששים. ווי האב מען ביי בהמה ער לערנט נישט בששים, דתניא מיר האבן געלערנט קטמה נטיעה, א בהמה האט אפגעהאקט א יונגען בוים. רב יוסי אומר, זאגט רב יוסי, גוזרי גזירות שבירושלים אומרים, דיע וועלכע האבן געמאכט גזירות אין ירושלים, זיי האבן גע'קנס'ט קנסות, די גמרא זאגט אין כתובות, דאס איז געווען אדמון און חנן בן אבשלום, זיי האבן געזאגט אז מען באצאלט נישט וויפיל די ווערדע איז, נאר מען באצאלט מערער, זיי האבן געזאגט אויף דעם א דבר קצוב וויפיל מען דארף פאר דעם באצאלן, מען האט גע'קנס'ט נטיעה בת שנתה, אז דער יונגער בוים איז געווען אין דעם ערשטן יאר פון פארזייען שתי כסף, דארף מען באצאלן שתי כסף, בת שתי שנים אין צווייטן יאר ארבעה כסף דארף מען באצאלן פיר מעה כסף, דאס ווארט כסף מיינט מען מעה כסף. אכלה חזיז, חזיז ווערט אנגערופן ווען מען פארזייעט תבואה איז די ערשטע צייט ווען עס וואקסט ארויס די גראז, ס'נאך נישט קאנטיג די קערנדלעך, דעמאלט ווערט עס אנגערופן חזיז, ס'איז ווי גראז. רבי יוסי הגלילי אומר, זאגט רבי יוסי הגלילי, נידון במשוייר שבו, איך טוה זעהן, במשוייר דאס וואס איז איבערגעבליבן, איפול וועט דארט אויסוואקסן, זומער איפול וועט ווערט זיין אן ערוגה, אזויפיל דארף ער באצאלן, איך טוה נישט רעכענען איפול ס'איז יעצט ווערט, אמאל איז פארהאנען איינער שניידט די שחת פאר בהמה, נאר מען דארף זען איפול ס'וועט ווערט זיין בזמן הקציר, פון וואנען ווייס איך דאס? דאס זעה איך במשוייר שבו אין ערוגה וואס איז לעבן דעם, וויפיל עס וואקסט דארט ארויס ווייס איך וויפיל ס'וועט דא ארויסוואקסן. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, מען באצאלט נישט אויף דעם וואס ס'וועט שפעטער וואקסן, נאר רואין אותו, מען זעט כמה היתה יפה, וויפיל ס'איז ווערט געווען צו פארקויפן די פעלד פאר דעם שאדן, וכמה יפה, וויפיל ס'איז יעצט ווערט, לויט די חכמים טוט מען נישט באצאלן וויפיל עס קען ארויסוואקסן, נאר וויפיל ס'איז דער ווערדע פון דעם פעלד יעצט.